ס'איז געווען אין די צייטן וואס דער אלטער רבי אין תחילת נשיאותו, בשעת דער אלטער רבי איז געווען נאך א יונגערמאן, איז קרוב געווארן צום מעזריטשער מגיד צו תורת הבעל שם טוב, איז דער אלטער רבי פלעגט דעמאלט ארומפארן אין די שטעטלעך אין ליטע, און פֿלעגט פֿאָרן פֿון שטאָט צו שטאָט, אויף אַ באַהאַלטענעם אופֿן, און ער האָט דעמאָלט אָנגעהויבן מאַכן נשמות, מקרבֿ זײַן ייִדן צו תּורת-החסידות, צו תּורת הבעל-שם-טובֿ. דערציילט דער רבי ריי"צ אין איינע פֿון זײַנע שיחות, אַז דער אַלטער רבי איז געווען אין שקלאָוו, אין שקלאוו איז געווען א מבצר התורה, דארטן איז געווען גרויסע בני תורה, א ריבוי תלמידי חכמים, וואס האבן געזעצן און געלערנט יומם ולילה, דער אלטער רבי איז אריין אין בית המדרש, איז געווען דארטן א איד א תלמיד חכם, א גאון עצום וואס האט געהייסן ר' יוסף שקלאווער, מען פלעגט אים רופן ר' יוסף קאלבא. וואס יעמאלט איז נאך געווען אינגאנצן ווייט פון דרך החסידות. ער האט געזאגט א שיעור מיט גרויסע לומדות, דער אלטער רבי האט זיך צוגעהערט צום שיעור און שפעטער האט דער אלטער רבי מיט אים גערעדט, מתווכח זיין, און יענער איז זייער שטארק נתפעל געווארן פון די גדלות, פון די גאונות פונעם אלטן רעבן אין נגלה דתורה. און אזוי רעדנדיג, ווייזט אויס זיי האבן זיך געטראפן מער ווי איין מאל, איינע פון די מאל האבן זיי זיך געטראפן, האט ר' יוסף קאלבא זיך ארויסגעזאגט עפעס א שארפן ווארט בנוגע דעם בעל שם טוב. האט דארט דער אלטער רבי זיך נישט געקענט איינהאלטן, און דער אלטער רבי האט גענומען רעדן בנוגע די גדלות פון דעם הייליגן בעל שם טוב. און צווישן די זאכן דער אלטער רבי געזאגט, אז ער זאל וויסן זיין אז די גילוי הבעל שם טוב איז נאך העכער אפילו פון גילוי אליהו הנביא. ווען יענער האט דאס געהערט איז ער געווארן אינגאנצן צורעש'ט, ווי קען מען זאגן אזעלכע ווערטער? האט אים דער אלטער רבי געענטפערט ער זאל וויסן זיין אז דאס איז א, האט א מקור אין גמרא, ס'איז גאר א אפענע גמרא. ווען יענער האט דאס געהערט האט ער געזאגט א אפענע גמרא? וואו איז דא אזא מין גמרא? האט אים דער אלטער רבי געזאגט אז ס'איז דא א גמרא אין מסכת כתובות, די גמרא זאגט אז בשעת רבי יהושע בן לוי איז געווען געגאנגען איז געווען אריינגעגאנגען אין גן עדן, די גמרא דערציילט אין מסכת כתובות דער גאנצער סיפור הדברים, איז שטייט די גמרא דארטן אז אליהו הנביא איז געגאנגען און ער האט משמש געווען, מכריז אליהו. קמיה, אליהו הנביא האט מכריז געווען פנו מקום לבר ליואי דאס הייסט אז אליהו הנביא האט משמש געווען רבי יהושע בן לוי. און דער אלטער רבי האט געטייטשט אז בר ליואי איז דער טייטש ליואי מלשון הפעם ילוה אישי אלי, ילוה מלשון התחברות והתקשרות. אט די צדיקים, און אט די צדיקים נשיאי ישראל וואס כל עניינם, זייער גאנצער לעבן, איז בר ליואי צו מחבר זיין אידן מיטן אייבערשטן, מחבר זיין וועלט מיט געטליכקייט, דאס זענען די בר ליואי און אליהו הנביא איז מכריז קמיה פנו מקום לבר ליואי און דאס האט דער אלטער רבי אים געזאגט אויף דעם האט רבי יוסף קאלבא געפרעגט און וואס איז אייער שייכות מיט דעם בעל שם טוב איר זייט דאך שוין עטליכע דורות נאכדעם דער אלטער רבי איז דאך געווען א דריטער דור תלמיד פון מזריטשער מגיד און מזריטשער מגיד א תלמיד פון בעל שם טוב האט דער אלטער רבי געענטפערט דאס איז אויכעט א גמרא מפורשת די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה אז ס'איז דא א דין פון ניצויק. וואס איז דאס דער דין פון ניצויק? דער דין אין טומאה וטהרה בשעת אז ס'איז דא א כלי פון וואסער, פון הייסע וואסער, און בשעת מ'נעמט אן אנדערע כלי פון הייסע וואסער און מ'גיסט אריין פון איין

איז במילא זאגט דער, האט דער אלטער רבי אים געזאגט אז תורת הבעל שם טוב איז דאס א ענין פון ניצוק, און א ניצוק איז א חיבור, און וויבאלד אז מיר באקומען די תורה פון הייליגן בעל שם טוב איז אריבערגעגאנגען דור אחר דור אין אן אופן פון ניצוק, איז במילא איז דאס תורת, א לעבעדיגע תורת הבעל שם טוב, דאס איז אמת'ע תורת הבעל שם טוב. און דאס איז דער סיפור הדברים. איז אז מ'רעדט בנוגע דעם ענין פון אליהו הנביא, און דעם גילוי פון אליהו הנביא, ביחס צום גילוי פון דעם הייליגן בעל שם טוב, איז פאראן א מורא'דיגער ווארט וואס מ'גייט איצטער חזר'ן בנוגע די פרשת השבוע, וואס אין די פרשת השבוע, אין סוף פרשת בלק, דערציילט דאך די תורה בנוגע די מסירות נפש פון פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וואס האט זיך אוועקגעשטעלט במסירות נפש, און ער איז געגאנגען, און ער האט אראפגענומען, ער איז געשטאנען און מקנא געווען את קנאת בני ישראל, און דערנאך האט ער זוכה געווען אין דעם זכות פון זיין מסירות נפש, ווי ס'שטייט אין אנהייב פרשת פנחס, זאגט די תורה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי, און דורך דעם האט דער אייבישטער אים געגעבן א ריבוי ברכות. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל. דאס הייסט אז פנחס האט באקומען מורא'דיגע ברכות אויף דעם זכות פון דעם וואס האט זיך אוועקגעשטעלט מיט מסירות נפש צו היטן דעם אידישן פאלק. דער אור החיים הקדוש שטעלט זיך אויף דעם, וואס זענען די צוויי פסוקים? אז אין פסוק לכן אמור לבני ישראל הנני נותן לו את בריתי שלום דאס איז איין ברכה, דערנאך שטייט והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, א צווייטע ברכה, וואס זענען די צוויי ברכות? איז מבאר דער אור החיים הקדוש על פי דעם וואס שטייט אין זוהר און אין מדרש אז פנחס זה אליהו, דאס הייסט אז פנחס דאס איז די זעלבע נשמה ווי אליהו הנביא. ביז ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים הקדושים אז דאס איז געווען דער זעלבער מענטש, דאס הייסט אז איצטער איז ער געווען פנחס, שפעטער איז ער נעלם געווארן, ווי ס'שטייט אין ספרים אז ביי פנחס איז געווען, יא, שטייט אלץ מיוסד אויפן זהר, אז ביי פנחס'ן איז געווען זמנים, וואס ער איז געווען און ער איז נתעלם געווארן און נאכאמאל צוריק געקומען, און דערפאר געפינט מען פנחס'ן דא, מ'געפינט פנחס'ן שפעטער אין. אין אין שופטים יא ווי שפוט השופטים איינער פון די ערשטע שופטים איז פנחס נאך אמאל צוריק געקומען און דערנאך געפינט מען אליהו הנביא וואס דאס איז דער זעלבער פנחס זה אליהו דאס איז דער זעלבער מענטש זאגט דער הייליגער אור החיים אז מען געפינט ביי אליהו הנביא צוויי זאכן איין זאך איז אז ער האט באקומען די כהונה ווייל הגם ער איז געבוירן געווארן איז דאך געווען פאר ווען דער אייבערשטער האט בוחר געווען אין כהנים וואס דערפאר איז פנחס נישט געדארפט זיין קיין כהן מצד הדין, און דער אייבערשטער האט אים אוועקגעגעבן די כהונה לו ולזרעו אחריו, דאס איז געווען א מתנה וואס ער האט באקומען איצטער, דערנאך האט אליהו הנביא אויכעט באקומען דעם ענין וואס ער וועט זיין דער אליהו מבשר הגאולה, ווי ס'שטייט אין ווי ס'שטייט אין פסוק, מלאכי, הנה, די לשון הפסוק. הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום הדין הגדול והנורא. אליהו הנביא וועט זיין ווי די גמ- משנה זאגט אויכעט, אראפגעברענגט אין רמב ם אין סוף הלכות מלכים, אז דאס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, פאר משיח וועט קומען, אליהו הנביא וועט קומען און ער וועט זיין דער מבשר הגאולה, און ער וועט זיין אויכעט דער וואס ער וועט מקרב זיין את הרחוקים און מאכן שלום בעולם, ווי ס'ברענגט זיך אראפ דער גאנצער ענין אין די גמרא מסכת עדיות און אראפגעברענגט אויכעט אין הלכה אין רמב ם אין סוף הלכות מלכים. איז וואס איז דער עניין זאגט דער הייליגער אור החיים אז די תורה זאגט דא אז וויבאלד אז פנחס דאס איז פנחס זה אליהו און ביי אים געפינט מען דעם צוויי עניינים, אין היינטיגע פרשה געפינט מען דעם קנאו את קנאתי וואס ער האט זיך אוועקגעשטעלט מקנא זיין את קנאתי בנוגע צו בני ישראל, און בנוגע דעם חטא וואס איז יעמאלט געווען דער חטא עבודה זרה וואס אידן האבן דעמאלט געזינדיגט מיט בעל פעור, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט לכפר על בני ישראל מיט א מסירות נפש, א מורא'דיגע מסירות נפש, און דערנאך געפינט מען אויכעט שפעטער אז אין די צייטן פון אחאב בשעת ס'איז געווען די עובדי עבודה זרה איז אליהו הנביא האט זיך אוועקגעשטעלט מיט א מורא'דיגע מסירות נפש אנטקעגן די אלע נביאי הבעל, און ער האט געמאכט דעם די סיפור הידוע פון אליהו בהר הכרמל ווי מען ליינט אויכעט אין די הפטורה פון פון פרשת פנחס בשעת ס'פאלט אויס אין א זמן וואס ס'איז נישט אין די דריי וואכן ליינט מען טאקע די הפטורה ווייל מצד דעם ענין ווייל פנחס זה אליהו האט מען געזען ביי עם די מסירות נפש אויף עפענען די אידישע אייגן עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים און דורך זיין מסירות נפש האט ער געוויזן אין א אפענעם אופן קנא קנאתי לה' ווי ס'איז געווען אין די צייטן פון פון אליהו בהר הכרמל, איז במילא דערפאר האט ער זוכה געווען צו צוויי ברכות, מצד דעם וואס ער האט מבטל געווען דעם חטא פון עבודה זרה, איז מצד דעם סיי אין יענעם דור און סיי אין דעם אנדערן דור, אין ביידע דורות האט ער געפירט א מלחמה בקנאה אנטקעגן דעם ענין פון עבודה זרה, דערפאר וועט ער זיין דער אליהו מבשר הגאולה, וויבאלד אז אין די גאולה וועט אויך זיין דער ענין וואס דעמאלט וועט זיין און רוח הטומאה אעביר מן הארץ, און דעמאלט וועט זיין דער גילוי פון והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, אז מ'וועט זען בגלוי אין די וועלט אז עס נישטא קיין שום זאך חוץ פונעם אייבערשטן, איז דערפאר אליהו וועט זיין דער וואס וועט זיין דער מבשר הגאולה, און מצד דעם וואס ער האט מכפר געווען על בני ישראל אין די מגיפה, און על דרך זה אין דעם סיפור וואס איז געווען אין די צייטן פון אחאב, דערפאר איז זוכה צו זיין א כהן, וואס ענינו פון א כהן איז אז ער איז מכפר על בני ישראל. אט דאס איז די ווערטער פון הייליגן אור החיים הקדוש. פאראן אין קדושת לוי. דער הייליגער בארדיטשובער פרעגט אויף דעם וואס מען זאגט פנחס זה אליהו, וואס לכאורה, פארוואס זאגט מען פנחס זה אליהו? לכאורה האט מען דאך געדארפט זאגן אליהו זה פנחס. יא, ווייל לכאורה, פנחס איז דאך געווען דער ערשטער. שפעטער איז געקומען צו גיין אליהו הנביא. איז דער ווי דער לשון המתאים איז אליהו זה פנחס דער אליהו וואס איז געקומען הונדערטער יארן שפעטער דאס איז דער זעלבער ווי פנחס פון דעסטוועגן זאגט מען פנחס זה אליהו וואס דער אמת על פי פשט איז דאס נישט אזא שווערע שאלה ווייל מיר געפינען ביידע לשונות אמאל שטייט פנחס זה אליהו אמאל שטייט אליהו זה פנחס און ס'ווענדט זיך וואו מ'רעדט שעת מ'רעדט בנוגע צו פנחס זאגט מען פנחס זה אליהו, בשעת מען רעדט בנוגע צו אליהו זאגט מען אליהו זה פנחס. אבער דער הייליגער בארדיטשובער זאגט א זייער א טיפער ווארט, א מורא'דיגער ווארט, און ער טייטשט אז בעצם איז דאס איז די זעלבע נשמה, אליהו הנביא, דאס איז א נשמה פון אליהו הנביא, וואס ער איז שוין דא, ווי שטייט אין זוהר אויכעט, אז אליהו הנביא איז שוין דא פון ששת ימי בראשית, און די נשמה פון אליהו הנביא, דאס איז א נשמה וואס עניינו איז לקנא את קנאתי, יעצט זיך אוועקשטעלן, און ער איז דער וואס ער איז מעורר, שטייט מיט א מסירות נפש, כדי צו זיין לקנא את קנאתי בשעת ס'קומט אזעלכע מצבים, איז דאס איז אליהו הנביא. און בשעת פנחס האט געדארפט אין יענעם צייט זיך אוועקשטעלט במסירות נפש אנטקעגן. שבט שמעון און אנטקעגן די אידן וואס זענען דעמאלט געשטאנען אין א מצב פון עובדי עבודה זרה, איז בשעת פנחס איז זיך האט זיך אוועקגעשטעלט במסירת נפשו, איז דעמאלט איז אריינגעגאנגען אין אים די נשמה פון אליהו הנביא, און דאס איז וואס מען זאגט פנחס זה אליהו, דאס הייסט אז אין יענעם מאמענט אין יענעם אין יענעם אין יענעם אין יענעם נקודת הזמן בשעת ער האט זיך אוועקגעשטעלט במסירת נפש בקנאו את קנאתי איז אין אים אריינגעגאנגען די נשמה פון אליהו הנביא און דאס איז דער פשט פנחס זה אליהו. נאך א זאך זאגט דער הייליגער בארדיטשובער א מורא'דיגער ווארט אויכעט, אז בנוגע דעם וואס מען זאגט אז אז גופו קיים, פארוואס האט ער זוכה געווען אליהו הנביא פון אלע צדיקים אז ביי אים איז געווען דער איינציגער וואס מען געפינט ביי אים אזא מין ענין אז גופו קיים, און אז ער איז קיינמאל נישט נסתלק געווארן, און אז ער האט עולה געווען ביז ער האט עולה געווען בסערה השמימה און ער געפינט זיך ערגעץ נשמתו יחד עם גופו. זאגט ער די טעם הדבר איז אז בכלל, איז אין תחילת הבריאה איז דאך געווען די כוונה פון דעם אייבערשטן אז אידן זאלן זיין נצחיים, אזוי ווי צבא השמים, די נשמה איז א נצחית, חלק אלוקה ממעל ממש, איז דער גוף האט אויך געדארפט זיין א נצחי, וויבאלד אז דער גוף איז אינגאנצן איבערגעגעבן לעבודתו יתברך, איז פונקט אזוי ווי די נשמה, זייענדיג א חלק אלוקה ממעל ממש, איז דער חלק אזוי ווי דעם כלל, און אזוי ווי דער עצם איז דער אייבישטער איז דאך אני ה' לא שניתי און ער איז א נצחי, איז די נשמה וואס איז חלק מן העצם כמו העצם איז זי א נצחית. דער גוף, אויב דער גוף איז אינגאנצן מסור ונתון, כל מציאותו איז, איבערגעגעבנקייט צו דעם אייבערשטן איז דער אויכעט דער גוף א גוף קיים ונצחי. נאר וואס, נאכן חטא עץ הדעת, איז וויבאלד די גוף איז נתגשם געווארן, דערפאר איז געווארן אין דעם ענין פון גוף א הפסק און דערפאר איז געקומען מיתה לעולם. אבער וויבאלד ביי פנחס איז געווען דער ענין פון מסירת נפשו אויכעט מצד הגוף, אז ער האט איבערגעגעבן זיין גוף אינגאנצן צו דעם אייבערשטן, וואס דאס איז געווען זיין מסירות נפש אין דעם מציאות וואס איז געווען איצטער, וואס ער האט זיך אוועקגעשטעלט ווי די גמרא זאגט אין מסכת סנהדרין באריכות, ווי אזוי ס'איז געווען ביי ביי פנחס'ן איז געווען אז ער האט מוסר געווען נישט נאר נשמתו, נאר ער האט מוסר געווען גופו אינגאנצן איבערגעגעבן זיך צו צו מסירות נפש כדי צו זיין לקנא את קנאתי כדי צו מבטל זיין עוון חטא עבודה זרה און כדי צו מכפר זיין אויף בני ישראל, איז במילא דערפאר איז עכט מצד גופו איז זיין גוף אינגאנצען נתאחד געווארן מיט געטליכקייט און דערפאר ביי אליהו הנביא וואס פנחס זה אליהו וואס גופו איז קיים. אן אנדער פלאץ שרייבט דער הייליגער בארדיטשובער א מוראדיגער ווארט עכט אז מיט דעם איז ער מבאר וואס די גמרא זאגט אלעמאל דעם לשון תיקו. בשעת די גמרא פרעגט א שאלה איז דא א איבעיא זאגט די גמרא תיקו. און תיקו ווייסען מיר דאך אז תיקו איז ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואבעיות.

אי וואס דארף מען אליהו הנביא? תשבי יתרץ, לכאורה משה יתרץ קושיות ואבעיות, משה רבינו זאל פארענטפערן די אלע קשיות. אויף דעם זאגט דער הייליגער בארדיטשובער אז כדי צו קענען פארענטפערן שאלות און איבעיות איז נישט גענוג א מענטש וואס ער איז א יודע תורה, אפילו נישט משה רבינו, ס'דארף זיין דווקא א נשמה בגוף. וואס מיר געפינען דאך אז דער ענין פון תורה לא בשמים היא, אז תורה דארף זיין דווקא איבערגעגעבן צו א נשמה בגוף, ווי די גמרא זאגט דאך אין עירובין אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, סיי בית שמאי סיי בית הלל איז דברי אלוקים חיים, און אף על פי כן האט מען געפסקנט הלכה כבית הלל. און אזוי איז די הלכה אז די סנהדרין האבן געפסקנט הלכה כבית הלל. שטייט אין כתבי אריזל ווען משיח וועט קומען וועט זיין הלכה כבית שמאי, וואס טאקע דער פשט? איז ער מבאר אז די סנהדרין זיי זענען די וואס זעען דעם מצב בעולם, טאקע בית שמאי איז ביי זיי געווען לחומרא, נשמות פון גבורה האבן זיי געזאגט לחומרא אלעמאל, בית הלל איז געווען נשמות פון חסדים האבן זיי געזאגט לקולא אלעמאל. די סנהדרין, וואס זיי זענען נשמות בגופים, און זיי זעען דעם מצב הדור, און זיי זעען וואס דער דור איז א כלי, און לפי זה פסק'ענען זיי די הלכה. און דערפאר האבן זיי גע'פסק'ענט אז די די דור, וועלט, איז נישט קיין כלי צו בית שמאי, דערפאר איז די הלכה ווי בית הלל, לעתיד לבוא, וואס די וועלט וועט נזדכך ווערן, און די וועלט וועט ווערן נתרומם, און אידן וועלן קענען זיין כלים צו די שיטה פון בית שמאי, איז די נשמות בגופים, זיי וועלן קענען פסק'ענען די הלכה און זאגן ווי אזוי די דין דארף זיין. על דרך זה איז דא אויכעט דאס וואס מען זאגט תשבי יתרץ דווקא אליהו הנביא, פנחס זה אליהו, וואס ער איז עולה געווען בסערה השמימה, איז במילא איז ער א נשמה בגוף, און זייענדיג א נשמה בגוף ממילא זעהט ער דעם מצב פון אידן ווי זיי זענען דא למטה, דערפאר ער וועט קענען זיין דער וואס איז מתרץ קושיות ואבעיות. איז במילא קומט אויס אז דער ענין פון אליהו הנביא וואס פנחס זה אליהו און דאס איז וואס מען זאגט אז דאס איז דער זעלבער ענין, דאס איז דער זעלבער מענטש, און ער וואס האט זוכה געווען אז ער איז געבליבן בגופו מצד דעם וואס זיין מסירות נפש איז געווען מסירות נפש אויכעט מצד הגוף. פאראן א מורא'דיגע ווארט אויכעט פון פון דעם מאור עינים אין היינטיגע פרשה בנוגע דעם ענין פון פנחס זה אליהו זאגט ער א מורא'דיגע ווארט אז ס'שטייט געשריבן ביי ברענגט דעם פסוק הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא פרעגט ער פארוואס שטייט דאס בלשון הווה הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לכאורה האט עס געדארפט שטיין אז ס'וועט קומען די צייט לשון עתיד אשלח לכם וואס איז דא דער טייטש הנה אנכי שולח וואס איז משמע אז דאס איז א ענין פון הווה אז ער שיקט די גאנצע צייט. אויף דעם זאגט ער א מורא'דיגער ווארט און א מורא'דיגער ביאור וואס דאס איז א יסוד אין תורת החסידות. ער זאגט אז דער ענין, פריער ברענגט ער דעם ווארט פון בעל שם טוב, וואס דאס איז א ווארט וואס ברענגט זיך אסאך אין חסידות, בפרט מיר האבן זוכה געווען הערן דאס פון רעבן ריבוי פעמים, בשם הבעל שם טוב און טאקע אויכעט בשם המאור עינים, דער רבי האט עס געברענגט כמה פעמים אין שיחות, אין מאמרים אין פארברענגענס פון מאור עינים בשם הבעל שם טוב, וואס ער רעדט דארטן בנוגע דעם ענין המשיח, וואס דער הייליגער בעל שם טוב האט געזאגט אז דער ענין המשיח איז ביי יעדער אידן איז פאראן א ניצוץ של משיח בנפשו, יעדער איד האט אין זיך דעם ניצוץ המשיח, וואס דאס רופט זיך אן אין חסידות חבד רופט זיך עס אן די יחידה שבנפש, וואס דאס איז דער ניצוץ המשיח וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן. זאגט ער אז יעדער איד דארף מתקן זיין חלק מקומת המשיח, דאס הייסט אז דער אייבישטער מען זאגט דער ענין פון גילוי המשיח אז א איד דארף מתקן זיין ביי זיך, מעורר זיין, מגלה זיין, און מתקן זיין דעם ניצוץ המשיח וואס געפינט זיך דאס הייסט ביי יעדער אידן געפינט זיך דער ענין המשיח בפנימיות נפשו, די יחידה שבנפש, און דער משיח איז דאך די יחידה הכללית אין לשון החסידות, וואס ער איז דער וואס יחידה לייחדך, משיח איז דער וואס ביי אים לייכט אלקות אינעם גרעסטן טיפסטן העכסטן אופן, וואס דאס וועט זיין דער גילוי המשיח לעתיד לבוא. און ביי יעדער אידן איז דא א ניצוץ פון דעם חלק המשיח, וואס דערפאר זאגט מען אז אדם איז ראשי תיבות אדם דוד משיח, אזוי ווי ביי אדם הראשון שטייט דאך אויכעט אז ער איז געווען א נשמה כללית, ווי שטייט אין אריזל, און ער האט כולל געווען אין זיין נשמה איז געווען כלול כל נשמות ישראל, דאס איז אדם הראשון, על דרך זה בנוגע דוד המלך געפינט מען אז דוד המלך איז נעים זמירות ישראל, דאס הייסט אז ער איז געווען א נשמה כללית, און ער איז כולל כל נשמות ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, על דרך זה בנוגע מלך המשיח, וואס ביי אים וועט זיין אויך די נשמה כללית וואס איז כולל אלע נשמות די ניצוץ היחידה פון אלע אידן, און דאס געפינט זיך ביי יעדער אידן, און די עבודה פון גאולה הפרטית בשעת יעדער איד איז מגלה, און ער איז גואל, זיין ניצוץ של משיח וואס געפינט זיך ביי אים, איז דורך דעם אלע אלע אידן צוזאמען וועט מען זוכה זיין צו די גאולה הכללית. איז דאס איז דער ענין פון משיח בעבודה בנפש האדם. און דאס דאס מיינט, יא, ביי יעדער אידן דער ענין הגאולה, יא, וואס א איד איז זיך מקשר, וואס דאס איז דער אמת'ער ענין פון גאולה, גאולה איז מקשר זיין יעדע מחשבה דיבור און מעשה מיטן אייבערשטן, וואס דאס איז דער ענין פון משיח, ווי ער איז מסביר דארטן באריכות. אז משיח דאס איז מלשון מלשון שיחה, יא, ווי ס'ברענגט זיך אויכט פון דעם בעל שם טוב אז משיח איז מ"ם שיח, דאס איז דער ענין פון שיחה, שיחה דברי תורה דברי תפילה, אז אין יעדע דיבור פון תורה ותפילה דארף מען אין דעם האבן א כוונה אלוקית, וואס דורך דעם איז מען יוצא מן הגלות, יא, אין יעדע ווארט פון דאווענען, אין יעדע תפילה, אין יעדע ווארט פון תפילה, אין יעדע ווארט פון תורה, א איד גייט ארויס פון זיין גלות פנימית און ער פארבינדט זיך מיט דעם אייבערשטן. אויף דעם זאגט ער אז כדי א איד אבער זאל קענען ביי זיך פועל זיין די גאולה דארף זיין פאר דערויף א התעוררות וואס דאס איז דער ענין פון אליהו הנביא אזוי ווי מען זאגט אז פאר משיח וועט קומען איז קומט צו גיין אליהו הנביא און ער איז דער מבשר הגאולה און ער וועט זיין דער וואס וועט מעורר זיין ביי אידן און גרייטן די וועלט און גרייטן אידן צו דעם זמן הגאולה, איז על דרך זה ביי יעדער אידן, פאר דעם וואס א איד גייט זאגן א ווארט פון תורה, אדער גייט זאגן א ווארט פון תפילה, ער גייט ארויסגיין פון זיין גלות הפרטית, און מגלה זיין דעם ניצוץ המשיח אשר בנפשו, איז פאר דערויף דארף זיין א תשוקה און א צמאון און א רצוא ער זאל וועלן פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן. אט דער התלהבות, אט דער תשוקה, און דער צמאון, אט דאס איז דער אליהו הנביא וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן. אט דאס איז דער טייטש אין פסוק וואס ער זאגט דא, הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא. נישט בלשון עתיד, נאר בלשון הווה. דאס הייסט יעדער מאל וואס א איד וויל ארויסגיין פון זיין גלות פנימית און מגלה זיין דעם משיח וואס געפינט זיך ביי אים, איז הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא, דער אייבערשטער שיקט צו דעם אליהו הנביא, און אליהו הנביא איז דער וואס דאס איז מעורר ביי אידן אט דעם התלהבות, אט דעם צמאון, אט דעם תשוקה ער זאל וועלן ווערן ארויסגעהויבן פון זיין גלות, ער זאל וועלן ווערן נאנט צו דעם אייבערשטן, אט דאס איז דער הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא. ווי ס'ברענגט זיך פון זוהר אז אליהו הנביא האט באקומען דורך זיין מסירות נפש פנחס זה אליהו. יא, בשעת ער איז געשטאנען דא אין די מסירות נפש אין די פרשה אין די סדרה, האט זיך אוועק געשטעלט מיט די מסירות נפש אנטקעגן זמרי מיט די גאנצע מעשה וואס איז געווען אין די פרשה, האט ער באקומען די נשמות פון נדב ואביהוא, דאס גופא דער טעם, דאס איז מבואר על פי קבלה דערפאר וואס ער האט זוכה געווען צו ווערן א כהן, יא, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, אז די נשמות פון נדב ואביהוא איז נתגלגל געווארן אין פנחס און דאס איז געווען דאס איז געווען דער פשט פארוואס ער איז געווארן א כהן ברית כהונת עולם. וואס געפינט מען ביי נדב ואביהוא? נדב ואביהוא געפינט מען זיך ביי זיי דעם ענין ההתלהבות. ביי זיי געפינט מען אז ס'איז געווען דער ברען, דער התלהבות, יא, וואס זיי האבן געוואלט אריינגיין אין קודש הקדשים, ס'דערציילט די תורה אין פרשת שמיני און אין פרשת אחרי, ווי ס'איז ידוע וואס דער אור החיים הקדוש זאגט, אז וואס איז געווען דער חטא פון נדב ואביהוא, אז זיי זענען געווען, זיי האבן געהאט א רצוא, זיי האבן געהאט א מורא'דיגע געוואלדיגע פייערדיגע צמאון צו דעם אייבערשטן.

איז נישט מיטגעגאנגען מיט זיי, פארקערט ס'איז געבליבן למטה, דאס איז געווען א רצוא אן א שוב, ס'איז געווען מער נישט ווי א צמאון פון די נשמה, ס'האט געפעלט די מסירות נפש מצד הגוף, מיטנעמען דעם גוף אז די גוף זאל ווערן א כלי צו געטליכקייט, און דורך דעם וואס פנחס, ווי מיר האבן גערעדט פריער, אז פנחס האט זיך מוסר נפש געווען נישט נאר מצד הנשמה, ער האט זיך מוסר נפש געווען עכט מצד הגוף, דערפאר. האט ער באקומען אט דעם פייער, אט דעם ברען, אט דעם התלהבות פון פון נדב ואביהוא, אבער נישט אין אן אופן חס ושלום זאל זיין כלות הנפש, א נשמה אן א גוף, נאר עס זאל טאקע טאקע פועל זיין עכט אין דעם גוף, און דורך דעם איז איז קען א איד ווער גער קען א איד מגלה זיין דעם ניצוץ משיח אשר בנפשו. און דאס איז דער פשט וואס עס זאגט אין היינטיגע פרשה, וואס די תורה זאגט אז פנחס בן אלעזר השיב את חמתי, טייטשט דער הייליגער מאור עינים אז חמתי מיינט די ווארימקייט, חמתי מלשון חמימות, השיב האט צוריק געקערט, האט צוריק געברענגט די חמתי, אט דער חמתי וואס איז געווען ביי נדב ואביהוא וואס איז נישט געווען כדבעי למהוי, איז אט דער חמתי אט דער ווארימקייט האט ער עס צוריק געברענגט ווי עס דארף צו זיין, אז זאל זיין דווקא דורך נישט נאר א נשמה אליין, זאל זיין א נשמה צוזאמען מיט א גוף, און דורך דעם איז הנה אנכי שולח לכם, יעדע מאל וואס א איד וויל ארויסגיין פון זיין גלות, און אריינברענגען דעם משיח בנפשו, קומט צו גיין פאר דערויף דער אליהו הנביא בנפשו, און ער איז מעורר ביי אים די צמאון און די תשוקה, ער וויל ווערן נאנט צו דעם אייבערשטן, און דאס איז די הכנה אויף צו קענען ארויסגיין פון דעם גלות פנימית, דורך אריינברענגען דעם משיח אשר בנפשו. וואס דאס איז. איין ווארט בנוגע דעם ענין. יא, וואס מיט דעם אויכעט איז פאראן א ביאור פון דעם רבי'ן רש"ב וואס ער פארענטפערט לפי זה, פארענטפערט ער א פשוט'ע שאלה, וואס לכאורה ווערט א קשיא אין היינטיגע סדרה, וואס עפעס האט פנחס זוכה געווען צו אזעלכע גרויסע עניינים? וואס לכאורה דער ענין איז דאך געווען ביי משה רבינו אסאך מער מאל, דער ווארט פון בקנאו את קנאתי, אז ער האט זיך אנגענומען פאר אידן, און אז ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידן, געפינט מען ביי משה אין א ריבוי פעמים, אין חטא העגל, אין חטא המרגלים, אין המתאוננים, וואו נאר ס'איז געווען א מצב וואס מ'האט געדארפט זיך אוועקשטעלן פאר אידן, געפינט מען ביי משה רבינו אז ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידן. ביז מען געפינט אין די פרשה פאר דערויף, לעצטנס געלערנט, יא, ויתפלל משה בעד העם, איז געפינט זיך ביי משה רבינו א גאנצע צייט אט דער ענין. און ווי קומט דאס אז דווקא פנחס וואס איין מאל האט ער זיך מוסר נפש געווען פאר אידן, האט ער באקומען דעם ענין פון נותן לו בריתי שלום, און אז ער איז געווארן אליהו הנביא מבשר הגאולה, וואס האט עפעס אליהו הנביא פנחס מער ווי משה רבינו? און נאכמער אז מען קוקט ווייטער אין פרשת פנחס געפינט מען אז אז משה רבינו פארקערט ווי פנחס, פנחס האט זוכה געווען נישט נאר פאר זיך, נאר ברית כהונת עולם, לו ולזרעו אחריו. און בשעת ס'קומט צו גיין צו משה רבינו, געפינט מען אין היינטיגע סדרה אז ער האט געבעטן זיינע קינדער זאלן ממשיך זיין בדרכו, אז זיי זאלן זיין זיינע ממלא מקום, האט דער אייבישטער אים געזאגט ניין, נוצר תאנה יאכל פריה, יהושע איז געווען דער וואס האט ממלא מקום געווען, און נישט משה רבינו'ס קינדער. הגם אז משה רבינו האט זיך דאך מוסר נפש געווען פאר אידן כמה וכמה פעמים ככה ווי פנחס. אויף דעם איז מבאר דער רבי רש"ב א מוראדיגער ווארט, מיוסד אויף דעם וואס מיר האבן גערעדט דא, אז די חילוק צווישן פנחס מיט משה רבינו איז, אז ביי משה רבינו איז דאס געווען אלץ מצד מלמעלה, משה רבינו זיין אלע מסירות נפש איז געווען וואס ער האט מעורר געווען ביי דעם אייבערשטן, מצד דעם וואס משה רבינו איז געווען א העכערע נשמה, נשמה דאצילות, און משה רבינו איז געווען תורה, ממשיך געווען תורה מלמעלה למטה, האט ער יעדע מאל וואס איז געווען א מצב ביי אידן נישט כדבעי האט ער מתפלל געווען ביי דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין, דער אייבערשטער זאל מכפר זיין, דער אייבערשטער זאל זאל זאל געבן די אידן אלץ וואס זיי דארפן, ס'איז אלץ געווען אין אן אופן מצד מלמעלה. משאין כן בשעת מ'רעדט בנוגע צו אליהו הנביא פנחס, ביי פנחס איז דאס געווען מסירות נפש מצד המטה, מצד הגוף. דאס וואס פנחס האט זיך מפקיר געווען, אבער דאס איז דאך געווען די מעשה דא, ווי די גמרא זאגט און דער מדרש און רש"י ברענגט אז פנחס איז געגאנגען צו משה רבינו און ער האט געפרעגט וואס דארף מען טון, און ס'איז געווען הלכה ואין מורין כן. דאס הייסט אז מצד תורה און מצד משה רבינו אפילו איז אויך נישט געווען קיין הוראה וואס מען זאל טון. אדרבה והם בוכין, ווי ס'שטייט אין די פרשה. אז זיי זענען געבליבן און פנחס איז געגאנגען נאר מצד דעם מיט כח וואס משה רבינו האט אים געגעבן טאקע, און דאס איז דער טייטש וואס רש"י זאגט קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא, אז ער האט אים געמאכט א שליח און ער האט אים געזאגט ער זאל גיין יא מצד השליח אבער דאס איז אלץ געווען וואס ער אליין מצידו האט זיך אוועק געשטעלט און זיך מוסר נפש געווען און נישט נאר מוסר נפש געווען נאר ס'איז געווען אויך מצד הגוף ווי מיר האבן גערעדט אז ער האט אוועק געגעבן זיין גוף אינגאנצן במסירות נפש אויף די מסירת הגוף כדי צו מכפר זיין אויף בני ישראל און דערפאר וויבאלד ביי אים איז דאס געווען מצד המטה ווי חסידות רופט עס אן נישט נאר מצד למעלה, נאר מצד המטה, מצד גופו, מצד מצד זיין אייגענע מציאות ווי ער איז געשטאנען דא למטה האט ער זיך איבערגעגעבן, דערפאר איז טאקע איז ביי אים געווארן דער ענין וואס ער האט זוכה געווען צו די אלע עניינים, סיי דער ענין פון ברית כהונת עולם, אז דאס וויבאלד ער איז געקומען מצידו איז דאס נמשך געווארן ביי אים בפנימיות, א זאך וואס קומט מצד למעלה איז א זאך וואס קען זיין ביי משה רבינו אבער לאו דוקא, עס איז נמשך געווארן צו די קינדער. וויבאלד ביי אים איז דאס געווען מצד גופו און מצד מציאותו, ער האט זיך איבערגעגעבן מלמטה למעלה, האט זיך אינגאנצן אריינגעווארפן אין דעם פייער פון מסירות נפש, איז דאס געווארן בקיום נצחי און דאס איז נמשך געווארן לו ולזרעו אחריו. איז במילא קומט אויס אז דאס איז די נקודה וואס די סדרה לערנט אונז אויס, אז בשעת מען לערנט די פרשה, און מען לערנט בנוגע צו פנחס, און מען ווייסט אז פנחס זה אליהו,

און זיך און און און ארויסנעמען אידן פון גלות, וואס דער ענין איז איבערגעגעבן געווארן צו יעדער אידן, יא, כדי אז דורך דעם ער זאל קענען מגלה זיין דעם ניצוץ של משיח ש י וואס געפינט זיך בנפשו. נאר מוסיף זיין נאך א נקודה, אז מען רעדט שוין בנוגע דעם ענין פון אליהו הנביא, איז פאראן נאך א ווארט פון דעם מאור עיניים, אין אן אנדער סדרה אין פרשת ויצא ברענגט ער, אז אז אז אז דאס וואס מען זאגט דער ענין פון אליהו הנביא, אז יעדע מאל, ס'איז א מורא'דיגע ווארט, אז יעדע מאל וואס א איד איז מבשר א בשורה טובה צו א צווייטער אידן, איז דאס איז א ניצוץ פון אליהו הנביא, ס'איז נכנס בנפשו. וויבאלד אז אליהו הנביא איז דער וואס כל עניינו איז לבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, דאס איז עניינו פון אליהו הנביא, ווי מ'זאגט אויך אין זמירות פון מוצאי שבת, אז אליהו הנביא דאס ער איז וואס ער איז פוקד, ער איז דער וואס ער גיט די אלע די אלע בשורות טובות, על דרך זה איז בשעת א איד גיט איבער א צווייטן אידן א גוטע בשורה, איז דאס א ניצוץ פון אליהו הנביא וואס איז נכנס געווארן בנפשו וואס דורכדעם גיט ער די בשורות טובות. איז במילא בשעת מען געפינט זיך אין היינטיגע סדרה, איז דאס דארף מען נעמען יעדער איינער פון אונז, יא, מען געפינט זיך אין די פרשה וואס ס'רעדט זיך וועגן גאולה, בשעת מען רעדט דעם תורת הבעל שם טוב, און געהערט עס ריבוי פעמים פון דעם רבי'ן, אין פארברענגענס מיט א מורא'דיגע קאך, מיט א מורא'דיגע שטורעם, פלעגט ער חזר'ן דעם ווארט, יא, בשם הבעל שם טוב דעם ענין פון פון פון ניצוץ של משיח וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן. יא וואס די רבי האט גערעדט איינמאל אויף פארברענגען כמה פעמים אז ס'האט א מקור אויכעט אין פרשת בלק פאר דער ענין אז ביי יעדער אידן א ניצוץ המשיח אז מ'געפינט בנוגע דרך כוכב מיעקב וקום שבט מישראל יא וואס רש"י און רמב"ם און אלע מפרשים ברענגען דאך מדרשים אז דאס גייט אויף מלך המשיח דרך כוכב מיעקב וקום שבט מישראל אז דאס גייט אויף מלך המשיח וואס ער וועט זיין דער וואס ער איז דער כוכב מיעקב און שבט מישראל געפינט מען אבער א גמרא, א ירושלמי, דער ירושלמי זאגט אז ס'איז געווען א איד וואס האט געהאט א חלום, ער האט געזען א כוכב, און ער איז געגאנגען בעטן ביי די תנאים זאל אים פותר זיין דעם חלום, האט מען אים געזאגט אז דרך כוכב מיעקב, ווייל יעדער איד איז כוכב מיעקב, דאס איז דאס דאס איז א דאס איז א מזל, דאס איז דער מזל פון א אידן. וואס פון דעם זעט מען הייסט עס אז ס'איז דער זעלבער פסוק. דרך כוכב מיעקב טייטשט מען אויף מלך המשיח, און דעם זעלבן פסוק טייטשט מען אויכעט בנוגע יעדער אידן. איז דאס איז א מקור אין נגלה דתורה אז מען געפינט ביי יעדער אידן דעם ניצוץ המשיח. און דער רבי פלעגט זיך קאכן זייער שטארק אין דעם אז מען געפינט אז בשעת ס'קומט צו גיין יום טוב, איז מנהג ישראל אז בשעת פתיחת הארון, פתיחת הארון איז דאך א זמן פון א עת רצון, מוראדיגער עת רצון, איז שטייט א איד ביי פתיחת הארון און ס'איז די נוסח התפילה ווי מ'פירט זיך צו זאגן אינעם ריבונו של עולם וואס מ'זאגט אין יום טוב זאגט מען דארטן מ'בעט ויתקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח השם רוח עצה וגבורה רוח בינה רוח דעת ויראת השם די פסוקים וואס רעדט זיך וועגן מלך המשיח ויתקיים בנו, שטייט א איד ביי פתיחת הארון, און דאס איז א זמן פון עת רצון, א זמן פון אמת, א זמן וואס א איד בעט פון גאנצן הארץ, און דאס איז א זמן וואס די תפילות ווערן נתקבל, וואס בעט א איד ביי דעם אייבערשטן, ויתקיים בנו, ביי יעדער אידן, מקרא שכתוב, א פסוק וואס שטייט, גאר אויף מלך המשיח, ונחה עליו רוח ה', רוח עצה וגבורה, רוח בינה, רוח דעת, יראת ה', עניינים וואס רעדט זיך וועגן מלך המשיח. און דער ביאור איז על פי דעם ווארט וואס דער מאור עינים ברענגט בשם הבעל שם טוב אז ביי יעדער אידן איז דא דער ניצוץ המשיח, און בשעת א איד איז מעורר ביי זיך דעם ניצוץ המשיח, פריערט איז ער מגלה ביי זיך דעם אליהו הנביא וואס דאס איז דער חמתי דער התלהבות און דער ברען און דער צמאון צו געטליכקייט, סיי ביי זיך און סיי ביי נאך אידן. און דאס איז וואס אליהו הנביא האט נישט געטראכט נאר וועגן זיך, פארקערט, ער האט מכפר געווען על בני ישראל, איהו קריינא דאיגרתא להוי פרוונקא, ווי דער רבי האט געזאגט כמה פעמים די פארברענגעס פון פנחס, אז א איד דארף ארויסגיין אויפן גאס און להוי פרוונקא זיין א שליח, אויף איבערגעבן דבר השם, און אויף מלחמה האלטן, מלחמת השם, כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום, ווי ס'דארף זיין די עבודה בדורינו זה. און דורכדעם וואס א איד איז מעורר ביי זיך דעם אליהו הנביא, און א איד איז מגלה ביי זיך דעם ניצוץ המשיח, ארויסגיין פון דעם גלות הפרטי, און מגלה זיין דעם ניצוץ המשיח אשר בנפשו, וועלן מיר זוכה זיין טאקע, בתיכף ומיד ובקרוב, אויף זען דעם משיח הכללי, די גאולה השלימה, און זאל טאקע זיין יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים בבנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.